אה, גוט מארגן, וואט א ביוטיפול דעי. די עולם טענה'ט אז מ'דארף טשעינדזשן די אופענער פון די פון די קורצע און שארפע שיעורים, ס'זאל נישט זיין די זעלבע אופענער ווי די געהעריגע און לאנגע שיעורים, אבער ס'וועט דאך נישט האבן דעם געשמאק, דעם דעם דעם סיגנעטשער טעיסט, די אה, גוט מארגן, וואט א ביוטיפול דעי, סאו מילא וועט מען עס לאזן אזוי פאר נאו. סאו אונז האבן נעכטן געלערנט אז די אייבערשטער האט געזאגט פאר משה רבינו איך זאל בחצות הלילה וועל איך אריין קומען אין מצרים אויסהרג'נען אלע מצריים, און פאר די פאר על שם הנס הזאת וואס איך גיי טוהן וויל איך אז די אידן זאלן מקריב זיין א קרבן פסח, און זאָלן פֿון דעם שמירן די בלוט אויף זייערע שוועלן, אַזוי וועל איך איבערהיפּן זייערע הייזער איכ'ל נאָר גיין צו די מצרים. סאָ האָבן אונז אָנגעהויבן לערנען נעכטן די דינים פֿון דעם קרבן פּסח, און די ערשטע מצוה, די ערשטע זאַך וואָס אונז האָבן געלערנט איז, אַז די קרבן פּסח דאַרף מען מקדיש זיין שוין אינעם צענטן טאָג פֿון חודש. צווייטע זאַך איז געווען, אַז דאָ אַ דגוש מ'זאָל זיך נאָר מצרף זיין מיט די בני המשפּחה. בדוחק, אויב איז נישטאָ גענוג אין דער משפּחה אָנצופֿילן אַ גאַנצע שה, דעמאָלט מעג מען נעמען אַ נאָנטער שכן. די נעקסטע זאך וואס האבן געלערנט אז מוז זיין למנויו, דאס הייסט מען מוז וויסן פונקטליך ווען מען שעכט עס פאר וועם מען שעכט עס, נאכדעם אז מען קען נאר מיט מיטציילן איינער וואס איז ראוי צו עסן א כזית, דאס הייסט פרט לחולה לזקן וואס קענען נישט עסן קיין כזית אים טאר מען נישט אריינרעכענען, און אזוי אויך האבן מיר געלערנט אז מען קען זיך ארויסשלעפן פון די חבורה אזוי לאנג ווי מען האט נאכנישט געשאכטן דעם שעפעלע, אבער די מינוט וואס מען האט עס געשאכטן קען מען זיך שוין נישט ארויסשלעפן פון די חבירה. די נעקסטע זאך, עס דארף זיין גאנץ אן א פעלער, עס דארף זיין א בן זכר, עס מוז זיין אינעם יאר וואס עס איז געבוירן, און מען קען עס נעמען פון די עזים און פון די כבשים, סאו גיי מיר היינט לערנען ווייטער די דינים פונעם קרבן פסח, זאגט די אייבערשטער ווייטער פאר משה רבינו, והיה לכם למשמרת עד ארבעה עשר יום לחודש הזה, דער קרבן פסח זאל זיין פאר, זאל זיין אפגעהיטן, פונעם צענטן טאג ביזן פערצנטן טאג, ס'הייסט יעדן טאג זאל מען קוקן אויב עס האט נישט קיין פעלערן, מען זאל עס בודק זיין יעדן טאג, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערבים, אזוי נאכמיטאג צייט זאל זאל גאנץ כלל ישראל שעכטן, און די סיבה פארוואס מען האט עס געדארפט האבן אין קרבן אין מצרים האט מען געדארפט שוין מאכן דעם קרבן שוין פונעם צענטן טאג און נישט אינעם פערצנטן טאג אזוי ווי ביי די פסח לדורות, ווייל די אייבערשטער האט געוואלט אז אונז זאל מיר האבן עקסטערע זכותים פאר וויאזוי מען זאל אונז אונז זאל מיר קענען זוכה זיין ארויסצוקומען. פון מצרים אזוי ווי רשי איז דא מאריך, זאגט די פסוק ווייטער ולקחו מן הדם זאלסט מקבל זיין דעם דם אין א כלי, דאס הייסט די קבלת דם, נאכדעם איז דא א עקסטערע מצוה אז ונתנו על שתי המזוזות, ווייל אין אין בית המקדש איז דאך דא א א א מזבח ווי דו קענסט שפריצן די בלוט, אין מצרים איז דאך נישט דא קיין מזבח האט מען געדארפט שפריצן די בלוט אויף די משק אויף די צוויי שוועלן ועל המשקוף פון אויבן אויפן אויפן אויבערשטן חלק פונעם טיר, על הבתים אשר יאכלו אותו בהם, מען זאל עס טון אין די הייזער וואס מען קען דארטן עסן, נישט דווקא וואס מען עסט דארטן קרבן פסח. נאר עני הויז וואס איז רוי, נישט קיין סטארעדזש יוניט, אבער עני הויז וואס איז ראוי אז מ'זאל דארט עסן קרבן פסח דארף מען שמירן די בלוט אויף די טיר, און אזוי אויכעט אז ואכלו, זאלסט עסן צוויי זאכן, קודם זאלסטו עסן את הבשר בלילה הזה, א כזית פון דעם פלייש אין יענעם נאכט, און ס'מוז זיין צלי אש, דא איז דא א מצות עשה אז ס'מוז זיין צלי אש, ס'מוז זיין געבראטן, און די נעקסטע זאך וואס דו זאלסט עסן יענע נאכט איז ומצות. עקסטערע חיוב פון יענע נאכט וואס אפילו עס איז נישט דא קיין קרבן ס'איז אומאפהענגיג פון די בשר, אפילו היינטיגע צייטן וואס ס'איז נישט דא קיין בשר איז דא א עקסטערע חיוב צו עסן מצות, אבער על מרור נח לי, די מרור דאס איז טאקע נאר א דרבנן ווען ס'איז נישט דא קיין בשר, היינטיגע צייטן איז די מרור נאר א דרבנן, סאו פארדעם על מרורים יאכלו שטייט די עקסטערע ווארט יאכלו אויף די מרור ווייל דאס איז נאר ווען ס'איז דא א קרבן פסח. אַזױ זאָגט דער פּסוק װײַטער, אַל תאכלו ממנו נא, זאָלסט פֿון דעם נישט עסן האַלבװעגס אָפּגעבראָטן, נאָר דעם, נאָר אױב ס'איז אין גאַנצן אָפּגעבראָטן. די זעלבע זאַך, ובשל מבושל במים, זאָלסטו עס אױך נישט עסן, אױב האָט מען עס געקאָכט אין װאַסער. און רש"י זאָגט, נישט נאָר װאַסער, נאָר עני משקה, כי אם צלי אש, דאָ איז דאָ אַ לא תעשה אױף אַז ס'מוז זײַן, אַז מ'איז, אױב אײנער עסט עס נישט געבראָטן אין אַ פֿײַער, איז ער עובר סײַ פֿאַר עשה און סײַ פֿאַר להוססה, און מ'זאָל דאָס בראָטן, ראשו על כּרעיו ועל קרבו, מ'זאָל עס בראָטן, די גאַנצע, די גאַנצע בהמה, די קאָפּ, די. פיס און אלע אינעווייניגסטע חלקים פונעם פונעם זאך אויך, דאס הייסט און רשי זאגט אז נאכדעם וואס מען נעמט עס ארויס אפצוקלינען זאל מען עס צוריק ארויפשטעכן אויף דעם שפוד און מיט דעם און אזוי זאל מען פארברענען דאס גאנצע זאך און די סיבה פון דעם איז אז די מצריים זאלן זען ווי מען פארברענט זייער זייער עבודה זרה זייער באשעפער און די זעלבע זאך אויך האט די אייבערשטער געוואלט ס'זאל דווקא זיין צלי אש אז ס'זאל די שמעק זאל גרייכן אין די אין די נעזער פון אלע מצריים זאלן זאלן שמעקן אז די אידן פארברענען דא זייער באשעפער און אויך איז דא דא א עקסטערע לאו אז ולא תותירו ממנו עד בוקר מען דארף פון דעם נישט איבערלאזן ביז צופרי און דער והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו, מיענינג אז עס איז דא א לא תעשה, אבער עס איז א לאו הניתק לעשה, ווייל דו קענסט דיך פאררעכטן, דו קענסט דורך דעם וואס דו פארברענסט די קדשים די נעקסטע טאג, דאס הייסט צופרי חול המועד, דעמאלטס קענסטו דיך ביסטו פטור פונעם לאו פון ולא תותירו. און וככה תאכלו אותו, אזוי זאלסטו עסן דעם קרבן פון פסח מצרים, מתניכם חגורים נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם, דאס הייסט ענק זאלן זיין אנגעגארטלט, ענקערע גארטלעך, אנגעטון די שיך, און די שטעקענעס זאלן זיין אין ענקערע הענט, און רש"י, נישט ממש ליטערעלי, נאר מען זאל זיין גרייט מזומנים לדרך, זאגט רש"י דא. און ואכלתם אותו בחפזון און זאלסט עס עסן גאר פלינק און שנעל, פארוואס? ווייל פסח איז די גאנצע זאך, די גאנצע נאמען פסח איז דאך נאר ווייל דער אייבערשטער האט איבערגעהיפט די הייזער פון די אידן, ממילא גיי איך נאכטון דעם באשעפער, איך גיי עס מאכן להשם, איך גיי טון מיין עבודה די זעלבע וועג וויאזוי דער אייבערשטער ראטעוועט אונז, אז פונקט אזוי ווי ער טוט שנעל, ער היפט אריבער די הייזער, אזוי אויך וויל איך עס עסן בחיפזון. און ועברתי בארץ מצרים זאגט דער אייבערשטער ווייטער פאר די אידן, פאר משה רבינו, איך וועל אריבערגיין אין ארץ מצרים בלילה הזה אין יענעם נאכט, און פסח אויף די נאכט און והכיתי איך וועל דעמאלט שלאגן כל בכור בארץ מצרים מאדם ועד בהמה איך זאג כל בכור בארץ מצרים זאגט רש"י דא אז אפילו ווען א פרעמדער איז געקומען צום לאנד מצרים ער איז נישט געווען קיין מצרי אויב איז ער געווען א בכור איז ער אויכעט געשטארבן די זעלבע זאך מאדם ועד בהמה ובכל אלהי מצרים און אלע אלהי מצרים אלע באשעפערס פון די אלע אפגעטער פון די מצריים אעשה שפטים וועל איך טון ווינדער און ווער זענען דאס דאס זענען די צלמים ווייל די בהמות האב איך דאך שוין געזאגט אז איך וועל אויסהרג'ענען זיי דאס זענען זייערע צלמים וואס זענען געמאכט פון האלץ און פון אייזן און דאס וועל איך צעשמעלצן, אני ה', איך בין דער אייבערשטער, און איך, זאגט רשי, אז איך וויל עס אליינס טון, אן א שליח, אדער ווי דער תרגום יונתן זאגט, אני ה', דורך דעם וואס איך וועל מאכן וואונדער מיט זייערע באשעפערס וועט מען זען אז איך בין דער איינציגסטער באשעפער אויף דער וועלט, און והיה הדם לכם לאות, די בלוט זאל זיין פאר ענק פאר א צייכן, על הבתים, דאס הייסט, אז ענק זאלן עס אנשמירן און דורך דעם וועט. וועט מען וויסן אז ענק וואוינען דארט, אשר אתם שם, וראיתי, און דורך די, דורכן זעהן די בלוט, ס'הייסט איך וועל זעהן די זכות פון די בלוט, כ'וועל זעהן די זכות פון די מצוה וואס ענק האבן געטוהן כדי צו האבן די בלוט, ענק האבן מקריב געווען די קרבן פסח, ענק האבן זיך גע'מל'עט, און דורך די מצוות ופסחתי עליכם וועל איך ענק איבערהיפן, און ולא יהיה בכם נגף, ס'וועט נישט זיין פאר ענק קיין מכה למשחית וואס זאל ענק משחית זיין, בהכותי ווען איך טוה שלאגן די בכורים בארץ מצרים. סאו די ווארט לכם מיינט נישט אז ס'מוז אפילו נישט זיין אינדערויסן ווייל די פוינט איז נישט אז מ'זאל עס זען די פוינט איז אז מ'זאל מקריב זיין דעם קרבן. סאו רשי זאגט דא אז אפילו דו וועסט זיין אין עמיצר'ס הויז אדער נישט אין דיין הויז, דער מצרי וועט געשלאגן ווערן און דו וועסט נישט געשלאגן ווערן. ס'איז נישט אפהענגיג אז ס'זאל זיין ממש בלוט אויפן טיר. די בלוט אויפן טיר איז די צייכן אז ענק האבן געטון די מצוה און דאס וועל איך טאקע זען, כ'וועל זען די מצוה וואס האט דיר געברענגט די בלוט. איז והיה היום הזה לכם לזכרון, דער טאג, וואס הייסט? ליל ט ו האב איך דאך געגעסן דעם קרבן פסח, די נעקסטע צופרי זאל זיין לכם לזכרון וחגותם אותו ענק זאלן מאכן אין דעם טאג א יום טוב חג לה', און מ'זאל דעמאלטס מקריב זיין דעם קרבן חגיגה לדורותיכם און דאס זאל געשען אלע ענקערע דורות און נישט נאר צוויי דורות, וואס א לשון רבים לכאורה צוויי, נאר חוקת עולם תחגוהו, ס'זאל זיין א א מנהג עולם וואס זאל אנגיין לעולמי עד, אז מ'זאל סעלעברעיטן דעם טאג יום ט ו פסח און מקריב זיין דעם קרבן חגיגה אלס זכר צו. יציאת מצרים, צו מכות בכורות, שבעת ימים מצות תאכלו זאגט די פסוק ווייטער זיבן טעג זאלט עטץ עסן מצות, אך ביום הראשון א טאג פאר די זיבן טעג הייבן זיך אן תשביתו שאור מבתיכם, זאלט עטץ אויסרייניגן ענקערע אלע הייזער פון חמץ, פארוואס ווייל כי כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש ההיא מישראל, א יעדער איינער וואס עסט חמץ אום פסח איז באקומט ער די כרת, מילא וועגן דעם דארפסטו א טאג פאר פסח ערב פסח דארפסטו שוין אויסרייניגן, די הויז פון חמץ, מ י, און פון ווען גייט אן די איסור פון עסן חמץ, מיום הראשון עד יום השביעי, פונעם ערשטן טאג ביזן זיבעטן טאג, סאו דאס וואס שטייט פריער אך ביום הראשון מיינט ערב פסח, ווייל שפעטער פירט די פסוק אויס מיום הראשון עד יום השביעי טאר מען נישט עסן קיין חמץ, און מען טאר אויך נישט שעכטן דעם קרבן פסח ווילאנג ס'איז נאך דא חמץ אין שטוב, מילא מוז זיין אז די אך ביום הראשון מיינט אז ערב פסח זאלסטו אויסליידיגן די הויז פון חמץ, און זאגט די פסוק ווייטער אז וביום הראשון מקרא קודש, און די פסוק וועט מען לערנען מארגן זאלסטו האבן א סוקסעספול דעי.